א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויצא. איך האלט אין איין זאגן פארן עולם, מען זאל תשובה טוהן, מען זאל זיך אונטערנעמען א קלייניקייט בזמן קריאת שמע, דאווענען בציבור, דער עולם איז ביזי ווייטער מיט סעקס קריימס, מען טוט ווייטער מיט קינדער וואס מען טאר נישט, רבנים, עס קומט יעצט ארויס איר וועט הערן דא א שמועס, מען האלט שוין דארטן אז א ווילימסבורגער געשמאטער האט חתונה געהאט מיט א שיקסע, דער גלח האט געגעבן. ער האט מסדר געווען די קדשה, ס'איז נישט קיין קידושין, ס'איז א קדשה נעבעך, און מ'שעמט זיך נישט, מ'מאכט עס בציבור יעדער זאל זען, מ'לאכט פונעם אייבערשטן, מ'לאכט פון זיין תורה, און מ'האלט נאך דארטן אז א אינגערמאן וואס הייסט שרול אברהם שטיין, א זון פון ר' מענדל שטיין, ער הייסט נאכן זיידן, דעם פאלטיטשענער רב האט זיך געמאכט פון א יונגל האט ער זיך געמאכט פאר א מיידל, ער זעט אויס צו זיין גוט צופידלט, אבער למעשה זענען זיי רבנים אין שטאט, זיינע עלטערן, זיין טאטע איז אין חינוך, ער הייסט מענדל שטיין, זיין זיידע איז מאטל שטיין, א ברודער פון דעם באקאנטן אברהם שטיין וואס האט צוגעגנבעט פון אידן וואס די גאווערמענט האט געגעבן ער זאל זיי לערנען הגדה של פסח פון רוסישע. אידן וואס האבן נישט זוכה געווען צו וויסן וואס דאס איז פסח און דער שטייגעץ האט עס געגנב'עט און איז געזעסן אין תפיסה. און אז מען קוקט אויף זיי ארויף און זיי זענען אונזערע וועג ווייזערס דארף מען זייער שטארק רעדן פון דעם ביקאוז דער אייבישטער איז ברוגז ער פיומט. יעצט כ'האב אויך ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג פיקטשערס ווי די אראבער שווערצן אריין פלייש און מען פארקויפט עס אונטערן נאמען אלע מיני הכשרים און דער עולם וויל זיך נאך נישט אויפוועקן דער אייבישטער זאגט. איך וועל אויף ענק קעניגן, ביד חזקה, צו דו ווילסט צו נישט, דער אייבישטער האט יעצט געמאכט אז די גאנצע וועלט שאקלט, וואס איז געשען אין פראנקרייך, מען האט ארויסגעלאזט פון סיריע אסאך פארברעכער, די וועלט האט געשריגן מען זאל זיי נישט אננעמען, מען האט זיי אנגענומען, און דורך דעם האט זיך אריינגעכאפט אסאך. פון די ביטערע חברה פון די אייסעס און זיי ווילן אומברענגען די וועלט און פראנקרייך זאגט זיי האבן נאך אזא זאך נישט געהאט אין זייער לעבן מען האט זיך געשאסן גאנצעטע נעכט און זיי מיינען אז זיי האבן גענוג געלט די חברה אומצוברענגען זיי האבן נישט ווייל יענער איז נישט געטרעינט ער איז גארנישט א פרוי מען האט זי געכאפט יעצט אין פראנקרייך ווען מען האט געמאכט א רעיד האט זי זיך אויפגעפלאצט דעטס איט יעצט גייט איהר עפעס ווייסט נישט פון איר קיין אינפארמעישן, גארנישט. אזוי גייט עס, דער אייבערשטער בעט זיך ביי אונז, איך וויל ענק ברענגען משיח, און דאס איז ממש דער לעצטער פונקט פאר משיח, ווייל די וועלט איז שוין אינגאנצן אונטערגעגאנגען, און אונז זאגן מיר פארן אייבערשטן, אונזערע תאוות און תענוגים קומט פארן רבונו של עולם חס ושלום כביכול. איך וויל זאגן דעם עולם א זאך וואס איך האב עס נאך קיינמאל נישט געזאגט ביז יעצט, נאר איך האלט מען מוז עס זאגן, מען מוז דערפון רעדן, רבותי ס'איז געקומען א צייט ווען מען דארף אנהייבן צו לערנען א נייע מסכתא, מסכת קידוש השם, ווייל דער סוף גייט זיין אז מ'עט מוזן אנקומען דערצו. איין מזל איז דא אז דער אראבער וויל נישט זאלסט ווערן א מוסלים, ער וויל אויסהארגענען דעם איד ווייל ער האט אים פיינט פון הלכה בידוע. ווייל טאמער נישט וואלט געווען פונקט אזוי שלעכט ווי עס איז געווען אין די צייטן פון גזירות גירוש שפאניע און נאך אזאלכע גזירות, אבער מען דארף אנהייבן צו לערנען הלכות קידוש השם און מען דארף אנהייבן זיך מחזק צו זיין אז ווען דער גוי העט דיך שיסן ווייל דו ביסט א איד זאלסטו שרייען שמע ישראל השם אלקינו השם אחד ווייל ס'האלט שוין נישט ווייט פון דארט, כ'האב עס שוין געזאגט אמאל אויף מיין האטליין כ'על עס איבערזאגן. ס'איז געווען דא א איד ער האט געהייסן ר' יידל ראזענבערג, ער איז א כהן, האט גארנישט קיין רילעישן מיט מיר, ער איז געווען דער טאטע פון חזקי' ראזענבערג דער שמש פון קליימער, און ער איז אויך דער שווער פון דעם משכב זכר'ניק וואלנער. איז דער ר' יידל געווען זייער א קלוגער איד, האט ער געזאגט אזוי, ווען מ'האט געבויעט די שול, די גרויסע שול, צו מ'האט געוואלט בויען די נייע אויף ווילסאן סטריט, זאגט ער רבותי מ'טאר נישט בויען א שול וואס ס'גייט אריין מער ווי צוויי הונדערט און דריי הונדערט אידן, ענד דעטס איט. מען האט געפרעגט פארוואס נישט, האט ער געזאגט ווייל אזא גרויסע שול און ס'וועט זיך מאכן אזא אויפשטאנד אזוי ווי ס'איז געווען אינדערהיים, העט מען די גאנצע שול קענען פארברענען און אומברענגען אין איין מינוט, אזוי העט זיין צענדליגע שולן וועלן זיי האבן א פראבלעם צו טרעפן די אלע מענטשן. דעמאלטס האט יעדער געהאלטן ער איז א משוגענער, נאר ס'שפילט אים נאך פון לאגער אלטע זכרונות, רעדט ער אזוי ווי א משוגענער, ניין מען דארף האבן גרויסע שולן. רבותי, מען דארף האבן קליינע שולן קוים א מנין זאל קענען אריינגיין, ווייל ס'האלט נישט ווייט אז די אראבער גייען קומען אויף ווילימסבורג אויכעט, נישט נאר אויף פראנקרייך, זיי גייען קומען אויף ווילימסבורג, אויף בארא פארק, אויף לעיקוואד, אויף מאנסי, איבעראל וואו מען מאכט משכב זכר פאר קינדער, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, דער אייבערשטער זאגט, אויב מיינע קליינע קינדערלעך זענען נישט סעיף גייט קיינער אין די וועלט נישט זיין סעיף, ענד דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג, מקור הזנות האט זיך אנגעהויבן אין פראנקרייך, יעצט הייבן זיי. צו באצאלן א פרייז, און נישט צניעות האט זיך אנגעהויבן אין פראנקרייך, און אזוי וועלן זיי אלע נעבעך באצאלן א פרייז, און דער אמעריקאנער וואס האט געוואוט אז מען זאל מאכן אז מען זאל חתונה האבן זכרים מיט זכרים העט אויך באצאלן יעצט א פרייז, סא האמער שוין די וואך איינער וואס האט חתונה געהאט מיט א גויטע אין פאבליק, און נאכדעם האמער שוין איינער וואס ער האט זיך געמאכט פאר א נקבה, און דאס אז מען מאכט אין יעדע מקווה און אין אלע תלמוד תורה'ס משכב זכר. דאס ווייסט מען שוין אויך ווייל יעדער רעדט שוין דערפון, און אויך די אגודה משה דוד נידערמאן וואס האבן געוואוט פאר די חוקי תועבה, די יונייטעד דזשואיש ארגענעזעישן, און אויכעט אין די סקול. מען האט געוואוט מען זאל נישט רעדן פונעם אייבערשטן און אז ער האט באשאפן די וועלט אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס, האב איך ענק געזאגט דעמאלטס וואס העט עטס האבן פון ענקער געלט? עטס העט זיך זיין ופחדת יומם ולילה, עטס זיצן אונטער פרעשור פון. פחד טאג און נאכט, יעצט די וואס זיי האבן נישט די געלט, די האבן נאר איינס פון צוויי וועגן, אדער זיי האבן געהארגעט ווערן, אבער זיי האבן לעבעדיג בלייבן, וועלן זיי לעבעדיג בלייבן, האבן זיי דערציילן דעם אייבערשטנ'ס ניסים, וועלן זיי נישט לעבעדיג בלייבן, האבן זיי גיין אין גן עדן, אבער זיי האבן דא גארנישט איבערגעלאזט, סאו ס'פעלט זיי גארנישט, אבער משה דוד דו גנב דו שייגעץ די מיליאנען וואס דו האסט אוועק געלייגט אויף אונזער חשבון צו אליעזר קעסטנבוים וואס דו האסט אפגע'גנב'עט אלע יארן וויליאמסבורג און נישט געגעבן גארנישט פארן עולם ביסט געווארן א ביליאנער און דו האסט נאך אפגעהארגעט שטארק, וואס גייסטו טון מ'עט דיר הייסן גיי קום ארויף אויף יענע וועלט, דא העסטו מוזן אלעס איבערלאזן וואס ועזבו לאחרים חילם, און אויף יענע וועלט העסטו נישט האבן וואו צו גיין, דו האסט געטון אלע עבירות, און די אלע וואס האבן מיטגעהאלפן, גאנץ אגודת ישראל, אלע גייען אזוי אויסזען. און עטס העטס הערן דא שפעטער אויפן שיעור ווי עפעס א גערער יונגערמאן פינף און צוואנציג יאר אלט רעיפט א עלף יעריג בחור'ל וואס ער לערנט מיט אים מוזיק, און עטס העטס הערן ווי צוויי מיידלעך פון אור החיים אין בני ברק האבן זיך משדך געווען און זיי האבן חתונה צווישן זיך. עטס העטס הערן ווי אליהו מלאך הברית, חזקל טייטלבוים, ווערט א נואף פאר מיין אייגענע שוועגערין טאטשט איר, האו לאנג דו יו טינק דיס איז גאנא לעסט? יעצט איז געקומען די צייט ווען די מענטשן זאלן זיך צאמזעצן אן די רבנים, דאס ווארט רבנים לאז ארויס, דאס זענען דרערדליגערס און זיי מיינען נישט דיין גוטס. און מען זאל אנהייבן צו סעגרעגעיטן דעם חינוך פון די רעבעריי, מען זאל זאגן אונז זעמער די ועד וואס אונז נעמער קער פון חינוך, און מען זאל טון וואס איז גוט פארן חינוך און נישט וואס איז גוט פארן רעבן מיטן רב מיטן פיינענס, ווי לאנג גייט עס נעמען אז מען זאל קומען צו דעם? מען פארלירט מען דאך שוין די קינדער, ס'איז דאך שוין ממש, ס'איז דאך שוין אריינגעקומען. אין די רבישע שטיבער! רבותי וועקטס ענק אויף פאר ס'איז צו שפעט, ווייל אונז רעד מיר זיך איין אז אזוי ווי מען האט ארויסגעפירט אידן פון יוראפ צו די הריגה קען נישט געשען אין אמעריקע, אוי צו ס'קען געשען, מען דארף אונז נישט ארויספירן צו די הריגה, קומען אפאר ווילדע חברה אזוי ווי אין פראנקרייך און קוק קוק וואס זיי האבן געמאכט א חורבן, די ערשטע פלאץ זיי האבן געשאסן איבער הונדערט מענטשן איז געווען וואס אידן האבן געאונט די סטעדיום ביז אפאר וואכן צוריק, די אראבער האבן געהאלטן אז זיי אונען עס נאך, און דערווייל איז שוין געווען איבערגעשריבן פאר א גוי, ווען וועט נאך א גוי קויפן פון א איד פראפערטי? און נאך א זאך איף יו קאם טו טינק אוו איט, עס איז א פעי בעק, דער אייבישטער האט געזאגט עטס פארבלענדטס דעם אויג מיט די טמא'נע כלים אז דאס איז דער גאנצער שולד, און מען האט געמאכט א גרויסע אסיפה אין א סטעדיום אבער דער אייבישטער. האט דאך געזאגט איך העל דיר ווייזן וואס קען געשען אין א סטעדיום. עטס מיינטס עטס פאפטס דעם אייבערשטן? עטס פאפטס נישט. ווייסטו וואס היינט פאפט עטס שוין נישט כלל ישראל אויך נישט. אמאל האט עטס איינגערעדט עטס זענטס די קנאים און עטס זענטס די פראנט ראנערס און עטס האטס איינגערעדט פארן עולם בשל מי הרעה הזאת דאס האט צו טון ווייל די פרויען מיט די געפלאצטע קליידער. היינט ווייסט שוין יעדער ס'איז פול אוו בעלאוני אלעס וואס עטס לערנטס מיטן עולם. סאו לאזן זיך די בעל הבתים צאמנעמען און זאגן א כפרה מיט די רבנים און מ'הייבט זיך אן צו פאררעכטן. מ'זוכט וועגן מען זאל זיך נישט אזויפיל דערצערנען דעם אייבערשטן און ער זאל אונז שוין אויסלייזן מיט ליבשאפט אן קיין חבלי משיח. יעצט כ'האב שוין באקומען צענדליגע קאלס פון רבנים און פון אנשי ציבור אז איך זאל נישט ארויפלייגן די פרשה פון שטיין, זיי ווילן פראטעקטן די פעמילי. אבער למעשה נוצן נוצן זיי אן אויסרייד אז ווייל קיינער ווייסט נישט און קיינער ווייסט נישט אז מען קען זיך מאכן פון א נקבה א זכר און פון א זכר א נקבה און ס'וועט אריינברענגען נאך אסאך משוגעים וואס וועלן עס וועלן נאכטון און אזוי ווייטער. און ממילא ווילן זיי מען זאל דאס נישט רעדן פון דעם, כ'וועל נאר מאכן מער שאדן ווי ריווח. איז וויל איך זאגן, קודם כל, איך האלט נישט פון ענקער פאליסי, איך האלט אז מען דארף רעדן פון יעדע זאך, און כ'האלט דער'ס נאטינג ראנג אז א קינד ווייסט אז ס'קען געטון ווערן, ענד איטס נאט סופאוזד טו בי דאן. איך רעד דערפון באריכות אויפן שיעור. און צווייטנס, זאג איך פאר די רבנים, ווילאנג עט עטס נאך מיינען אז עטס קענטס פאפן דעם אייבערשטן, און אז עטס קענטס פאפן כלל ישראל, עטס ווילטס דא פראטעקטן די שטיינס, די פלאטיטשענערס, ווייל מ'האט זיך. דען געשלאגן מיט בעלז, איז געגאנגען סרול אברהם שטיין, דער זיידע נאך וועם ער הייסט, און האט צוזאמגערעדט כל דבר אסור אויף בעלז, און קען זיין דאס איז די פעי בעק פאר דעם. און חוץ פון דעם אין די גאנצע שטאט רעדט יעדער דערפון, און אין אלע צייטונגען שטייט דערפון, נאר מיין האטליין זאל נישט רעדן, ווי אז מיין האטליין וועט נישט רעדן וועט קיינער נישט וויסן, וואט יו גיווינג מי די ביזנעס פאר? עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א ווארד אוו עדווייס, אז איך וואלט יעדן איינעם עדווייזט, אז מען זאל נעמען די גרויסע שטעט און מען זאל עס צוטיילן, מיט אנדערע ווערטער, עס וואוינען צופיל אידן אין די גרויסע שטעט, למשל אין ווילימסבורג, בארא פארק, פלעטבוש, מען זאל זיך צושפרייטן איבער גאנץ אמעריקע, ווייל טאמער עס איז יצא הקצף חס ושלום קען עס קאסטן טויזנטער און צענדליגע טויזנטער הריגות אין איין טאג. די אראבער זענען דא אויף ביזנעס. יעצט וועט מיר איינער זאגן אוי ער האט נישט אמונה, ער גלייבט נישט אינעם אייבערשטן, אה דער אייבערשטער, דער נביא זאגט קלאר אין ישעיה, דער אייבערשטער זאגט ווען מען זינדיגט רופטס מיך נישט, דאונט קאל מי זאגט דער אייבערשטער, איך הער ענק נישט אויס, אינני שומע, איך הער נישט, דער אייבערשטער האט סעלעקטיוו ליסטנינג, און אמאל מאכט זיך מען האט געזינדיגט און מען בעט איבער דעם אייבערשטן מיט א צובראכן הארץ, הערט ער אויס. אזוי ווי ביי המן מיט מרדכי'ן, דארף מען דאך האבן גרויסע צדיקים וואס זאלן קענען, משה רבינו זאל קומען פון הימל און זאל זיך מקשר זיין מיט מרדכי הצדיק, סתם אזוי נארמאל, יו לאוזד אפ, דער אייבערשטער האט געגעבן גענוג א לאנגן טשענס, ענד יו פינישד חס ושלום. יעצט נעקסט וואך וועט מען לערנען אז יעקב אבינו וואס האט אויך געהאט אמונה אינעם אייבערשטן, און אסאך מער ווי אונז האמער, האט אויך געזאגט והיה המחנה הנשאר לפליטה, דאס קען מען נישט וויסן וויפיל מען האט שוין צוזאמגעזינדיגט און ווי גרויס דער חרון אף איז, איך וואלט געהאלטן אז מען זאל צושפרייטן די גאנצע אידנטום איבער גאנץ אמעריקע, ס'זאל זיין אחד מעיר ושנים ממשפחה, איך מיין נישט אזוי ווייט, מען דארף דאך האבן א מנין, אבער איך מיין צו זאגן, עטס האטס יעצט א געלעגנהייט, די ארטיסטן ווילן ענק אויסקויפן, פארקויפטס און אנטלויפטס. געשעפטס. ביקאוז די פיוטשער דאזנט לוק טו ראוזי פאר כלל ישראל און נישט אין אמעריקע נישט אין די גאנצע וועלט. יעצט ארץ ישראל איז אווער פאפולעיטעד קען מען גארנישט טון וואו וועט מען זיך צושפרייטן אבער אין אמעריקע קען מען זיך נאך צושפרייטן. קענעדע האט אריינגעלאזט יעצט רוצחים זיי גייען ליידן דערפאר. ס'איז שוין דא אין אמעריקע גאווערנערס וואס זיי זאגן זיי גייען נישט אריינלאזן די אלע רעפיודזשיס. וואס זיי קומען פון סיריע, אבער אין ניו יארק האט דיבלאזיא געזאגט ער גייט זיי יא אריינלאזן אזוי ווי מען האט אריינגעלאזט די רעפיודזשיס נאך ווארלד וואר טו, און אזוי ווי מען האט אונזערע אידן אריינגעלאזט נאך די צווייטע וועלט מלחמה אין ניו יארק מוז מען אנדערע אויך אריינלאזן, אונזערע אידן זענען נישט געווען קיין רוצחים שרייען זיי אז די רעפיודזשיס זענען אויך נישט רוצחים זיי זענען נעבעך ארויסגעווארפן. סא דאס איז ניו יארק. שטעל דיר פאר אז דאון סאוט איז דא עטליכע מעיארס וואס זענען מעיארס אויף רוב, אין רוב שטאט וואוינען שווארצע, און זיי זאגן אונז לאזמיר נישט אריין. יעצט אונז האמיר געליטן גענוג צרות פון די שווארצע און פון די פארטעריקעס אלע יארן, ענדליך יעדער ווערט שוין אביסל נארמאל, און אונז ווערמער אויך שוין אביסל נארמאל. און יעצט דארף מען אנהייבן צו פעיסן סיריאנער חברה, אל קאידא, אל חרבו חטאיכיא חברה, ניין איך מיין איר זאלטס אלע בלייבן אין ניו יארק, יא קומטס מיר נישט דא אויף טעקסעס, ניין ניין ניין זיצטס ענק רואיג אין ניו יארק. יעצט קוקטס ווי גרויס דאס לצנות איז, ס'איז דא איינער מתתיהו סאלאמאן, מען האט אים געברענגט פון ענגלאנד, ער האט דארט אויכעט פארדעקט אלע פעדאפיילס, מען האט אים געברענגט דא און ער האט געזאגט איך וועל אריינקומען, אין לעיקוואוד איך וועל אויפבויען די צניעות, ווייל מ'האט אים געזאגט אז בני תורה שלאפן מיט זונות אין לעיקוואוד נאכדעם ווען ער איז געווארן דער אנגעשטעלטער אין די ישיבה וועגן צניעות האט ער קיין ווארט נישט גערעדט וועגן צניעות און ער האט דא געבעקט אלע חזירים, און נישט געלאזט מ'זאל גיין צו די גאווערמענט און יעצט איז דא אין מאנטיסעלא כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא א קעיס פון איינעם איילע בורעקעס ואלה בסוסים איינער בורעקעס געטאטשט א קינד. און די קינדער געקומען פאראויס דעם זומער האט מען אנגעטון אזויפיל צרות און געגאנגען פיר מאל צו געבן חיזוק פאר די עלטערן אז זיי זאלן ווייטער אנהאלטן זיי זאלן נישט ארויסגיין און דאס איז דארטן דער וואכטפויגל דער שייגעץ וואכטפויגל וואס ווען מען האט געהאט שוין איינגעזעצט יהודה קוקל האט ער אים נאך געגעבן אן עליה באזוכן בית מדרש ס'שטינקט פון זנות פון די אלע ראש ישיבות און דער ראש ישיבה וואס האט אין לאנג ביטש געהארגעט א בחור נאכן ווען ער האט אים מאלעסטעט טפוי. עניוועי, איז דער וואכטפויגל האט נישט געלאזט אז מ'זאל קומען פאראויס, אונז האבן זיך געשלאגן מיט אים, און מ'האמער אים אין דר'ערד, ברויך מען אים נישט האבן, און זיי האבן געמיינט אז ס'וועט גיין גרינג, און מ'וועט ארויסווארפן דעם קעיס, זיי האבן געמיינט דאס יונגל וועט נישט וועלן קומען פאראויס, ער איז געקומען פאראויס, מ'האט נישט ארויסגעווארפן דעם קעיס, ער איז אויף גרויסע צרות דער בורעקעס איז געגאנגען, יעצט וואכטפויגל האט ארויסגעשיקט א בריוו איבעראל, און אין לעיקוואד האט מען ארויסגעשטעלט דעם בריוו. אז מען זאל למען השם מתפלל זיין, בעטן ביים תהילים, ווייל דער מצב זעט אויס נישט צו גוט פאר בורקע. נו וואס האט עטס געמיינט? די סוף גייט מען באצאלן, מען באצאלט נישט די פרייז וואס מען דארף באצאלן, למשל ס'דא דער וואס האט געמאכט די פאלטשע גיטין, האט געפליעד גילטי, האט אלעס מודה געווען, האט אינגאנצן באקומען פיר יאר ביי די פעדערל גאווערמענט. ער הייסט הרב עפשטיין, האבן זיי זיך גערעכנט אז ער איז שוין זיבעציג פינף און זיבעציג, ווי לאנג העט ער שוין לעבן, האבן זיי אים נישט געוואלט געבן ווי מען זאגט א לייף סענטענס, וואטעווער איט איז, ס'נישט מיינע ביזנעס, סא אז מ'איז מודה איז גרינגער די זאך, סא עניוועי, אנשטאטס דער בורקע זאל מודה זיין און בעטן אז מ'זאל אים געבן רחמים, האט ער נאך געפייניגט דאס קינד, דאס קינד האט געענדיגט צו טעסטיפייען האט ער געזאגט ער האט. פילט אזוי ווי ער איז געווען אין גיהנום, דאס אלעס מעג מען, נישט וואר? און יעצט זאל מיר אונז זאגן תהלים צום אייבערשטן אזוי אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן, נישט דוד המלך שטייט ער דארט צו העלפן און נישט דער אייבערשטער שטייט ער דארט צו העלפן, דער אייבערשטער זאגט קלאר דורך ישעי' הנביא אינני שומע, איך הער נישט, עטס זינדיגטס, סאפער, פעי די פרייז. האבן זיי אריינגעשריבן איבעראל אין אלע צייטונגען און אין אלע נוז בלאגס. אז מתתיהו סאלאמאן איז מ'האט אים אריינגעפירט אין קריטיקל אין שפיטאל, אין קריטיקל? ער איז געווען קריטיקל א גאנץ לעבן אז ער העט אפפייגערן דעמאלטס וועט ער ווערן אויס קריטיקל, יעצט איז ער קריטיקל אז ער לעבט נאך, ער האט אנגעדרייט די גאנצע זנות האט ער צוגעלאזט, און מ'רעדט דא פון אשת איש'ע זינד וואס טוט זיך אפ דארטן אין לעיקוואוד, ס'איז דא א זונה וואס האט מיט אלע תלמידי חכמים איז זי געשלאפן, ווייל זי האט געוואלט מאכן זיכער אז איהר ווארפט מען נישט ארויס, און אפילו איהר נאמען ווייסט מען נישט. ס'דא וואס זיי ווייסן, אבער דער עולם ווייסט עס אפילו נישט. ער איז אין קריטיקל. ווען טאמער שטארבט ער אפ און ער פייגערט אפ ווי א הונט, און מ'עט נעמען א נארמאלן מענטש וואס עס זאל פירן דעם צניעות, עט אפשר ווערן לעיקוואד א מקום צניעות. אין א געוויסן וועג קען מען זאגן, איך ווייס נישט צו מ'מעג עס זאגן, אבער איך האלט אזוי, ווען איינער איז מכשיל א קינד און מ'כאפט ת און ער גייט צום דזשאדזש און ער ברענגט מיט א גמרא צו ער ברענגט מיט א תהלים'ל איז נישט נאר דאס קען אים נישט העלפן נאר ער רעגט נאך אויף דעם אייבערשטן און איך האלט אז יעדן שם וואס ער זאגט ארויס איז אזוי ווי א ברכה לבטלה איי שטייט אין די גמרא אז אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים דאס מיינט ווען ער טוט אלעס וואס מען דארף ער איז מודה ועוזב ער זאגט ס'איז אמת כ'האב געטשעפעט דאס יונגל און ער בעט אים איבער און ער באצאלט אים פאר טערעפי ער זאל קענען ווערן האלב נארמאל.

דער יעדעס מאל ער זאגט ארויס דעם אייבערשטנס נאמען איז עס א חילול שם שמים ברבים, איי טויבענפעלד און נאך אפאר האבן עס דורך געמאכט, דאס איז נישט ווייל ער האט געזאגט תהילים, דאס איז ווייל ער האט געהאט קאנעקשענס מיטן דזשאדזש, און דא ליגט אונזער רשעות, מען צושמייסט דעם וויקטעם און נאכדעם זאגט מען נאך תהילים, רבונו של עולם העלף, כ'על שוין נישט טון מער, זאג עס אין קאורט אין פאבליק. שוין, יעצט וועלן מיר גיין ווייטער. ס'איז דא איינער וואס הייסט פרידמאן, און ער האט זיך א נאמען געגעבן אין ארץ ישראל, פעלעג. און גראדע דער נאמען פעלעג פאסט נישט גוט, צו עס פאסט יא גוט, ווייל דאס איז די פארקערטע פון איר ארידזשינעל נאמען. איר נאמען הייסט פרידמאן, איש שלום, פרידמאן. און פעלעג הייסט, מען האט עס צוטיילט. ס'איז נישט קיין שלום, ס'איז א מחלוקת. בקיצור, ער האט אויך געמאכט, ער איז געווארן פון א זכר א נקבה, און איז געווען צוויי יאר אזוי, ער האט געפייט פאר די LGBT law, און די סוף איז געווען נאך צוויי יאר האט ער זיך גענומען דאס לעבן, ווייל עס האט זיך געמיינט ס'וועט זיין בעסער אלס א נקבה, ס'איז גארנישט בעסער, אז דו האסט אימאושענעל פראבלעמס, גאו פאר העלפ און געט א דזשאב, כ'האב ענק שוין אמאל פארציילט אז דוויין וואס ס'מאכט אסאך גירים אין פלארידע, האט ער א ספעשל קעמפוס,

סאו זי האט זיך גענומען דאס לעבן די פרידמאנצע סאיז א זי צו א ער איך ווייס שוין אפילו נישט און זי האט געלאזט צוואה אז מען זאל זי פארברענען די עלטערן האבן נישט געוואלט זי זענען פרומע מענטשן זיי האבן זיך געשעמט דערמיט האבן זיי זיך געשלאגן אין קאורט אז מען זאל זי נישט פארברענען און די קאורט האט געפסקנט אז מען זאל זי יא פארברענען סאו רבותי דער שטיין וועט אויך נישט לאנג אנהאלטן ער גייט ארום איבעראל סאיז דא אין ניו יארק פאוסט איז דא היינט א גאנצע ארטיקל, אין פארווערטס איז דא אן ארטיקל מיט אן אינטערוויו מען קען אים הערן, און אויך אין די דעילי מעיל אין ענגלאנד האבן זיי נאכגעקאפיט פון פארשידענע ארטיקלען פון ניו יארק. זיי זאגן מיר איך זאל נישט רעדן דערפון, איטס אלל אווער אין אלל די נוספעיפערס מיט פיקטשערס און ער גייט ארום און ער איז מסביר, די דזשואיש וויק גייט אנפאנגען אן ארטיקל, אינטערעסאנט, משה טעראריסט פרידמאן דארף אים אויכעט אינטערוויוען, ווייל מען קען זאגן אז בשעת ווען ער אינטערוויוט אים איז ער זיך משמש מיט אים דעם צד פון דעם וואס ער איז א זכר מעג ער רעדן מיט אים אזוי ווי א חצי עבד און חצי בן חורין, ער מעג נעמען א חצי עבד און א חצי בן חורין, ווייל דער חצי עבד איז זיך משמש מיטן חצי עבד און חצי בן חורין איז זיך משמש מיטן חצי בן חורין. יעצט ער טענה'ט אז איינע פון די זאכן וואס האט אים צוגעברענגט צו דעם איז אז ער איז געווען אמאל פארהייראט נישט געקענט באצאלן דעם בודזשעט ווייל האט נישט געהאט קיין עדזשוקעישן איז ער געגאנגען האט ער געוואלט גיין אין סקול למעשה הי וויינדעד אפ אין די עה די סעקאנד יער אין קאלאמביע יוניווערסיטי און דאס דער עולם מוז אנהייבן צו פארשטיין ס'איז דא א ענין פון קים ליה בדרבה מיניה אז אונז זעמיר אזוי קוועטשן דעם עולם און די אלע אלטע חזירים וואוינען אין די דירות וואס זיי האבן געקויפט פאר פֿיר טויזנט דאלער, עט די ענד אוו די דעי איז עס א סיריעס סיריעס פראבלעם, ביקאוז נאכדעם ווען איינער לאזט איבער א ווייב און ער דארף נאך געבן אלעמאני, מען לאזט אים נישט זעהן די קינדער, הי וויינדס אפ, ער גייט אוועק אינגאנצן פון וועג, און יעצט וואס גייט זיין? יעצט איז גרויסע. צרות. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, די וועלט מוז אנגיין נארמאל, אז מ'האט חתונה מוז מען האבן א דזשאב, דער סקווערער רבי דער אלטער רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה האט געהאלטן מ'זאל זיך זיצן כאטש צוויי יאר אין כולל, מיר האבן געזאגט יונגעלייט, סקווער יונגעלייט, די צוויי יאר האט זיי אראפגענומען פון אידישקייט, ספעשעלי ווען די כולל צאלט נישט גענוג געלט און דער שווער מוז אויסהאלטן און ער קוקט נאך דעם איידעם, ער זאגט דארטן אז עטליכע חסידים האבן אים שוין געקאלט, זיי ווילן אויכעט נאכטוהן די זעלבע זאך, איך בעט ביי די קהילה, ווען די ליבאוויטשער רבי איז אוועק, ער איז נפטר און נסתלק געווארן, האט מען געזעהן אז אין קראונהייטס גייט זיין אסאך סועסיידס און ס'איז געווען אפאר, ווייל מ'האט געוויסט די רבי האט צוגעזאגט אז ער איז משיח און נו מ'האט זיך אויסגעלאזט צו גארנישט, איז האט די גאווערמענט אריינגעלייגט מיליאנס ענד מיליאנס אוו דאלערס פאר היילן די. וויקטעמס, זיי זענען געווען די וויקטעמס אז משיח איז נישט געקומען, ס'געווען עטליכע וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, איך בעט דעם עולם, רבותי אונז מוז מיר האבן א געהעריגן עדיוקעישאן סיסטעם, און אונז מוז מיר האבן א סיסטעם וואס דער אינגערמאן זאל ארויסגיין אין די גאס ער זאל קענען פארדינען פרנסה, די רענטס זענען צו הויעך, עס טאר נישט אזוי זיין. נאר מען קען נישט יענעם זאגן נעם ביליגער, אבער רבותי האבטס אוועק, וואס האט שטיין אז ער איז יעצט געווארן א מיידל און ער גייט יעצט אין סקול און ער וועט ווערן א סוקסעס ווייל ער איז דאך שטיין, ער האט א קאפ אויף זיך מסתמא, האסטו דאך געקענט די זעלבע טון אלס יונגערמאן, זאגן דיין טאטן זיי מיך מנשק, האסט מיך נישט קיין געלט אויסצוהאלטן, א גנב ווי, א גנב ווי מיין עלטער פעטער, פרוים שטיין, בין איך נישט, און אויכעט. איך קען נישט ארבעטן פאר דרור און אפגנבענען פון מענטשן געלט וואס זיי זיצן אין תפיסה און גארנישט טוהן פאר זיי ווייל ס'איז נישט דא די אפערטונעטי, נישט ווייל כ'האב יראת שמים, איז במילא הער אויס, ליסען, איך מוז גיין מופען אויף טעקסעס, אין צייטונג שטייט אז ער רעדט נישט מיט זיין טאטן, ער האט נישט מיט אים גארנישט, נו ביג דיעל, רעדסטו נישט מיט אים רעדסטו יא מיט אים, וואט. וואס איז די ביג דיעל? ווען דו ראטעוועסט אים ווען לכתחילה און ער וואלט געווען א מענטש וואלט אלעס געווען אין ארדענונג. דער אמת איז א מיידל האט ליב אז מען קוקט אויף איר, איז ער געווארן א מיידל, דו וואלסט דאך געקענט זיין א גרויסע רבי, אויף א רבי'ן קוקט מען אויכעט, דאס איז די איינציגע זאך וואס רבי'ס האבן די זעלבע ווי מיידלעך זענען אין קאמפעטישען מיט מיידלעך, אויף א מיידל קוקט מען און אויף א רבי'ן קוקט מען. סאו וואס האסטו יעצט? איים טרייענג טו עקספלעין טו עוועריבאדי אונז מוז מען פארשטיין די נידס פון דעם דזשענערעישאן און לאמיר זיך נישט ארום שפילן, ביקאוס ס'האט אמאל איינער געזאגט א גוט ווארט, ווער איז די שטערקסטע מענטש אויף די וועלט? דיין קינד, ער העט טוהן מיט דיר וואס ער העט וועלן, באט הי'ס גאנא געט היז וועי. יעצט ס'שטייט אויכעט אין ניו יארק פאוסט אז ער איז גאר אן אייניקל פון בעל שם טוב הקדוש, wow וואט ען אייניקל, wow עטס זעהטס וואס די וועלט ברענגט, די מצב. יעצט די מיידל צו די יונגל איך ווייס נישט וואס איך רוף אים, דער שטיין האט א ריזיגן שיינעם פיקטשער אין צייטונג, האט ער א פיקטשער ווי ער גייט אנגעטון זייער נישט צניעות'דיג, און דאס איז אויך אונזער שולד, ווייל ווען אונז וואלט מיר אים ווען אויסגעלערנט פאר ער גייט זיך מאכן אזא מין טשעינדזש, וואלט מען געדארפט ווען אויסלערנען הלכות צניעות פאר מיידלעך. ער גייט אנגעטון אינגאנצן אן א ערבל, גייט אנגעטון זייער גרויליג, און דאס איז זייער נישט גוט. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, ווי ער האט זיך געדרייט אלס בחור, קען זיין מ'האט אים אריינגעשטופט אין אחור האט ער געפילט אז ער איז א מיידל, בין נאך נישט זיכער אז מ'האט אים נישט מאלעסטעד, איט לוקס לייק. ווערי טראבלד. נאר אה, ביי אונז איז דאך דאס קיינמאל נישט געשעהן. ס'איז געווען א מקווה איד אין סאטמאר משה אפרים הערשקאוויטש. משה אפרים הערשקאוויטש איז געווען מיינס א ידיד. ער האט מיר אייביג געזאגט איך דאנק דיר פאר יעדן קינד וואס דו לאזט נישט קומען אין מקווה ווייל איך האב דאך גערעדט אויפן האטליין. ער איז געווען חרוב קראנק און איך בין אים געגאנגען מבקר חולה זיין אין שפיטאל. ער האט שוין געהאלטן פארן שטארבן האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן מיין זון האט מען אויך מאלעסטעט וועגן דעם ווייס איך וואס דאס איז. אזוי האט ער מיר געזאגט. און נאכדעם פרעג איך אים ווער האט דאס געטוהן, זאגט ער דער גוי וואס פארוואשט די האנטוכער, דער פארטאריקאנער, איר הערט וואס דא גייט פאר? איך בין נאך נישט זיכער, איינער האט אים מסתם מאלעסטעט, מסתם יאר איין און יאר אויס האט ער זיך געפילט ער איז די פימעיל, און געפילט די פימעיל איז ער געווארן א פימעיל, סאמבאדי איז סטיל גאנא פעי די פרייז פאר אלל דיס. ס'דא נאך א וויכטיגע נקודה וואס מ'דארף וויסן. ס'דא, כ'האב געהערט א טעיפ פונעם ארטור סאמעט וואו ער רעדט מיט בענצי קאהן, ער זאגט פאר בענצי קאהן, בענצי פרעגט אים, איך וויל דיך עפעס פרעגן, כ'בין געווען א יונג יונגעל פון צוועלף יאר, וויאזוי האסטו דיך נישט געשעמט אנצוהייבן מיט מיר, האסט געוויסט איך ווייס גארנישט? זאגט אים זאגט אים ארטור סאמעט, כ'האב דאך נישט געוויסט ביסט געווען צוועלף, ביסט געווען אזוי הויך און שיין געבילדעט, כ'האב געמיינט ביסט שוין געווען זעכצן, דאס הייסט ביי זעכצן מעג מען יא אנהייבן, דאס איז דאך דער רוצח. נאכדעם זאגט ער, וויאזוי וואלט דיר ווען געפאלן ווען מיין טאטע זאל עס טוהן צו דיין זון? זאגט ער, ווער, וואס א חילוק מיין זון, דיין זון, איך, דו, זאגט ער אים, בענצי קאהן זאגט פאר ארטור סאמעט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אז דו ביסט אזוי הונגעריג געווען נאך אביסל סעקס, וואס ביסטו נישט געגאנגען אין די ווילידזש געדינגען דארט אן אפארטמענט, וואלסטו געהאט יעדע נאכט וועמען דו ווילסט גע גע וואטעווער יור הארט דיזייערס? זאגט ער, דו ביסט א משוגענער, ווען איך גיי אין די ווילידזש לימיט איך מיך דאך נאר צו האבן זכרים, איך האב דאך ליב נקבות אויכעט, יעצט ס'איז טאקע זייער שווער, וויאזוי קען מען וואוינען מיט איינעם, וואס ער האט ליב זכרים און נקבות, אדער איז יענער א זכר אדער א נקבה, דא האט ער יעצט איינער וואס ער איז א זכר און א נקבה בבת אחת, און ס'איז פונקטליך אזוי ווי שטייט אין פסוק ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, ער האט ער איז א זכר און ער האט משכבי אישה, אנבעליוועבל, ווען מען האט געכאפט ברוך מרדכי'ן געדענק איך איינער האט געשריגן אין קאורט ס'קען נישט זיין ער האט געטאטשט א בחור ווייל ער גייט נאר צו מיידלעך דארטן אין אטלענטיק סיטי,

און מיך קאלט אן זיין משפחה זאל נישט רעדן דערפון ווייל יעדער וועט קלוג ווערן און וועט עס וועלן נאכמאכן. ס'הייסט ס'קען זיין אז ברוך מרדכי חזר'ט ארום פֿערציק יאר ווייל איך האב געעפנט א האטליין כ'האב יעדן קלוג געמאכט, ארטור סאמעטן האב איך קלוג געמאכט כאטשיג ער חזר'ט שוין פֿערציק יאר, און יחיאל ברוינער'ן האב איך קלוג געמאכט, און דעם עולה בערכאות ועולה בסוסים דארטן פון סאוט פאלסבורג האב איך קלוג געמאכט, ער האט דעם בחור געהארגעט נאך פאר איך האב געהאט דעם האטליין. און פאר די בחורים זאג איך, ס'איז היינט שוין נישט אזוי שווער, מ'דארף נישט פארן מער אויף אלבעני און אויף וואשינגטאן, דו קאלסט אפ צוויי ארגענעזעישאנס, איינס איז טעפ, דאס איז די וואס זיי געבן פאר בחורים, די סטודענטס געבן זיי געלט, און די אנדערע איז די פעלא גרענט, איר זאלט וויסן, די גאווערמענט איז אוט טו קיל דעם אלל, ווייל אונז האמער אלעס פארציילט וואס דא גייט פאר, מ'ווארפט דיך ארויס, קאל אפ פעלא גרענטס צו זען, אין א טאג שפארן זיי צו די ישיבה, זלמן לייב'ס ישיבה האט מען אויך יעצט צוגעשפארט, זיי לאזן נאר דארטן לערנען. זיי לאזן נישט שלאפן, זיי לאזן נישט עסן, און זיי פרעגן די פייערלעשערס, נו ווילאנג גייט דאס אזוי אנגיין? האט די גאווערמענט זיי צוריקגעפרעגט, ווילאנג האסטו געמיינט עס מאכן אזויפיל ווייעלעישאנס און דזשעפעדייזט מענטשנ'ס לעבן? יעצט, דאס אלעס מעג מען, נאר מען טאר נישט מסר'ן. יעצט דער וואס האט זיך יעצט געטוישט, דער שטיין, ער זאגט אז ער האט עס שוין געוואלט טון אסאך יארן צוריק, נאך פאר איך האב געהאט א האטליין, ממילא קען נישט זיין איך האב עס אים אויסגעלערנט, און חוץ פון דעם איך האב קיינמאל נישט גערעדט פון אזא זאך, סאו דאס זענען די פעיקערס. זיין טאטע. מענדל שטיין האט מיך ארויפגעלייגט אויפן זאלוינישן האטליין און געזאגט, איך ברענג אונטער די יוגנט, אלע יונגע קינדער ברענג איך אונטער, איך לערן זיי אויס וואס חזיריי איז. דערווייל, די אלע חזירים האבן געארבעט נאך פאר איך האב געהאט א האטליין, איך האב געעפנט דעם האטליין זיי אפצושטעלן. ער האט זיך אינטערוויאוט פארן פארווערטס. און ער ברענגט דארטן אז ביי אונז ביים היימישן עולם איז דא מאלעסטעישן מיט חזיריי, ער רעדט, אה, עטס האטס געמיינט איך האב א שמוציגן האטליין, עטס דארפטס אים הערן וויאזוי ער האט דארטן גערעדט ווען מ'האט אים אינטערוויוט, איך בין זיכער אז ער מוז זיין א וויקטעם, ווען נישט וואלט ער נישט אזוי צופידלט געווען, בפרט נאך אז ער האט געלערנט אמאל אין מונקאטש, איז זיכער אזוי, טאמער האט ער געלערנט, ער האט געלערנט דארטן אין גיבערס, ער האט געלערנט אין כולל אין וויזשניץ, ער איז זיכער א צופידלטער פון דעם מאלעסטעישן, נאר. קען זיין ער'ט עס נאך אמאל אויסזאגן, אבער ער רעדט וואס גייט פאר מיט מאלעסטעישן, און ער פארציילט די מעשה ווי מען פייניגט מענטשן פאר גארנישט, ער ברענגט א מאמר פון אלען דערשאוויץ, קען זיין ער איז א פראפעסער דארטן ווי ער איז אין סקול. און אויכעט האט ער גערעדט על השם ועל משיחו און אויף ננתקה דברי מינות וכפירה, סתם געגאסן פעך און שוועבל אויף יעדן. אויף כלל ישראל, אויפן חינוך, אויף אלעם. און דאס האט עטס אלס געדארפט טראכטן, צו מאכן אזא חורבן, ס'וועלן קומען מענטשן וואס זיי גייען אוועק פון אונז, און מ'קען זיי גארנישט טון. איין רב זאגט אז מ'האט אים אפגעקאלט פארוואס מ'לייגט אים נישט אין חרם, ער רעדט אזעלכע מינות וכפירה. פרעגט דער רב ווי איז מען אנגעקומען מיט נחום ראזענבערג'ס חרם, כאטשיג ער זיצט ווייטער ביי אונז אין שטאט. נו וואס קלערסטו, איינער וואס ער גייט אוועק ווי גייסטו אנקומען? ס'דאך זיכער אין ערגעץ נישט אנקומען. ס'מאכן לצנות פון דעם. יא יא, עטס האטס געוואלט אפשטעלן דעם האטליין, גיי שטעל אפ יעצט שטיין, ער העט אונז נאך מאכן אזאלעכע דענט, אז אזאלעכע דענטס איז נישט ריפעירעבל, עטס גייטס ענק אויסלערנען רבותי, אז מען טוט עבירות, מען זינדיגט, טריי עס נישט צו באהאלטן, ביקאוז עט די ענד אוו די דעי, א עבירה הייסט אן עבירה, זאגט די גמרא, ווייל דער אייבערשטער. עסטער זאגט, דו טוסט עס בצנעה באהאלטן, און איך גיי עס אויסזאגן פאר יעדן. אזוי זאגט דער אייבערשטער, דאס הייסט אן עבירה. עבירה הייסט דער אייבערשטער איז עס מגלה ברבים, און דאס האט ער צונק מוז געווען אן אויסצולערנען. און די אלע בחורים וואס ווילן האבן עדיוקעישן, גייטס פאר עדיוקעישן, מאכטס נישט קיין טשעינדזש אין יור באדי. א גרויסע דאקטער האט מיר געזאגט, ער פרעגט יענעם גראד. וואס? דו האסט א דזשאב? ביסט אקיופייד פונעם ניין טו פייוו? פרעגט אים יענער וואס פעלט עס אויס צו וויסן, זאגט ער ווייל טאמער ביסט נישט אקיופייד גיי זוך קודם א דזשאב. ווען דער ברך איז געווארן רבי איז געווען עפעס א איד אים געקומען אלץ זאגן בית מדרש אינדערפרי ס'איז נישט גוט די מניינים, דער רבי זאגט כ'וועל נעמען קער, גענומען קער, נאכדעם איז ער געקומען אפאר וואכן שפעטער ביי מנחה מעריב איז אויך פראבלעם, שוין כ'וועל נעמען קער, נעמען קער, ער האט אלץ גענומען קער, נאכדעם איז ער געקומען נאך און נאך, איינמאל זאגט אים דער ברך. דאס זאלסטו רעדן צו אברהם ווידער. דער רבי פארשטייט נישט, איך רעד דא פון בית מדרש אין ווילימסבורג און אברהם ווידער איז מעיאר אין מאנרא. טענה'ט ער איך זעה דו פארשטייסט אויך נישט. ווילאנג דו עסט נישט האבן א נארמאלן דזשאב וועסטו אזוי קומען דא יעדן טאג? נעם דיר א געהעריגן דזשאב זיי ביזי, רעד צו אברהם ווידער זאל דיך אריינשטעלן ערגעץ אויף א פלאץ, און דעמאלטס וועסטו נישט האבן די אלע פראבלעמען. און זעלבע אויך בחורים טייערע איר האט פראבלעמען טריי טו געט העלפ אין א דזשאב פון. טשענדזשען זיך די דזשענדער פון ווערן פון א זכר א נקבה האסטו גארנישט אויפגעטון. נאך מער, ס'קען נאך זיין ארגער ווייל א פרוי איז מער דיפרעסט ווי א מאן ווען זי קריגט די פיריעד טשענדזש מיט אלע זאכן ווערט זי מער דיפרעסט סאו עווענטשעלי עסטו נאך ווערן מער דיפרעסט עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען יעצט זייער א לעבעדיגע חתונה פון א גר מיט א גיורת. חיים שיע דער רשע, ער איז געווען דער הויפט מחותן פון ביידע צדדים. שיע דער רשע, דער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר פאר גארנישט, מיך האט ער ארויסגעווארפן פון אלע שילן, און דא א גר און א גיורת טאנצט ער כאילו דער אייבערשטער אליין וויל דאס האבן, איך ווייס נאך נישט וויפיל זי איז א גר, וויפיל ער איז א גיורת, איך ווייס נאך גארנישט, וועסט נאך זען אסאך זאכן. נישט אומזינסט דארף אונז די תורה אנזאגן אזויפיל מאל ואהבתם את הגר. ס'איז נישט אזוי גלאטיג די גאנצע פרשה. איז ווערט ער צו צופייערט און פלאמט און ער טוט און ער מאכט. ווי מורא'דיג. און וואס איז מיט נחום ראזענבערג? אים דארף מען ארויסווארפן פון אלע שילן? דו שעמסט דיך נישט? דאס ווייזט ווי פאלש דו ביסט. איך פלעג אלץ זאגן פאר הרב מאיר וועבערמאן און פאר הרב הצדק רבי אברהם לייטנער און זיי ביי גרים זענען זיי געווארן אינגאנצן צו צווילדעוועט. און וואס איז מיט אחינו בני ישראל? דאס איז נישט אזא גרויסע מצוה. ס'צופייערט זיך אזוי אויף מיר, שרייבט ער אונטער איך טאר נישט האבן קיין שול, און דא קומט א גר מיט א גיורת איז ער אינגאנצן צודרייט געווארן, ער האט זיך אנגעטון לכבוד דעם א גאלדענע בעקיטשע, ער האט חתונה געמאכט א גר מיט א גיורת, דו האסט געוויסט אז ווען דו ווארפסט מיך ארויס גייסטו מיר שטערן צו חתונות פון מיינע קינדער, נאר דאס האט דיך נישט געבאדערט. ווייל דער טמא'נער יונג שראל הגר המצרי האט דיך איינגעלאדענט אז דו זאלסט זיין א שותף לדבר עבירה. יעצט איז דא נאך א טעם פארוואס דו האסט דיך אזוי געפרייט. ווייסט פארוואס? איך וועל דיר זאגן פארוואס. ווייל דיינע קינדער זענען אויכעט ממזריקא'ס, קומען ערגעץ פון פארטא ריקא, געקויפט די זאמען איך ווייס נישט פון וואו. סאו במילא איז מצא מין את מינו וניעור, קען זיין וועסט דיך נאכאמאל משדך זיין מיט די קינדער פון דעם גר און גיורת. דעם טשעטשנוב'ער רב'ס זון, א ברודער פונעם היינטיגן טשעטשנוב'ער רב. מיט א גראדן שכל איז ער אריין אין א קראנקן בעט פון ספק ממזרים. כ'פארשטיי נישט וויאזוי דאס ארבעט. אה, נעקסט טיים וועסטו דיך אויסלערנען. פיפל הו ליוו אין גלעס האוזעס שודנט טראו סטאונס. ביי דיר איז אויך נישט אזוי פויגלדיג אלעס געווען. וואס ביסטו געגאנגען יענעם באגראבן? וואס האב איך דיר אמאל געטון שלעכטס? און ער האט זיך אנגעטון אזא ברייט גארטל. איינער איז געגאנגען און ער האט אים געפרעגט, וואס איז דאס גארטל אזוי ברייט? זאגט ער, דער הייליגער דברי חיים, ער האט, ער פלעגט גיין מיט אזא גארטל. בקיצור, אלע אייניקלעך פון דברי חיים גייען מיט אזא גארטל. וויל איך דיר דערציילן א מעשה. ס'איז געווען א איד אין בית מדרש, צוגעגאנגען צו א. א כניאק, פלעג דאווענען צוויי נאכמיטאג, געזאגט, וואס איז דער דער יושר? ס'דאך נאכן זמן תפילה. זאגט ער, הער אויס, ביי אונזער רעבן, דער הייליגער רבי האט זיך אזוי געפירט, און קיינער קען נישט מחולק זיין מיט אים, און וואס ער האט געטון, דער דברי יואל, דאס איז אלעס געווען תורה'דיג, און ממילא וויל איך נישט הערן גארנישט. איז זאגט אים דער איד, ביסט גערעכט הונדערט פראצענט. נאר קודם זאלסטו אויפפירן די נאכט אזוי ווי דער רבי האט אפגעפירט און זען אום כלל ישראל און לערנען און דאווענען און אויסהערן צרות ישראל, דעמאלטס קענסטו בייטאג דאווענען אזוי ווי דער רבי, די זעלבע אויך זיך אויפפירן ווי דער דברי חיים פירט א גאנצע נאכט, דעמאלטס קענסטו אנטון אזא גארטל, ווען נישט ביסט איין שטיק ערווה פון קאפ ביז פיס, דו האסט מיך ארויסגעווארפן פאר גארנישט פון איבעראל, האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר, און דו האסט געטון נאך אנדערע עבירות אויכעט וואס איך האב שוין געזאגט אויפן האטליין, איך וויל עס נישט יעצט דורכגיין. ס'איז געווען משפחה פראבלעמען, האסט דיך אריינגעמישט, נישט ביי מיר, ביי אנדערע, האסט צובראכן משפחות, ס'זאל דיר אלעס אהיימקומען. ס'איז דא א חשבון אין הימל אויף יעדע זאך, ס'איז נאר א מאריך אף וגבי דיליה חשבון, באט דאנט ווארי, ווען איט וויל סטרייק יו האום איט וויל סטרייק יו בעד, קוק אן א רבי'ש קינד מאטל שטיין וויאזוי ער זעהט אויס, און געדענק, קיינער איז און נישט אימיונט, אז דו האסט געטוהן און געטשעפעט מיטן עולם, האסט געטשעפעט מיט א איד פאר גארנישט, יו געט די פעי בעק, דאנט ווארי עבאוט איט. און ער לויפט ארום אז ער האט זיך גע'חלומ'ט, ער האט געזען דעם דברי יואל מיטן דברי יצחק מיטן דברי יציב, איך ווייס וועם ער האט אלץ געזען אין חלום, אז מען גייט מאכן עפעס, זיי גייען ערגעץ צו א חנוכת הבית, זאג צו דיין חנוכת הבית אין מאנסי אז דו זאגסט א ליגנט, זאג אלעס מיטן זעלבן ליגנט. יעצט איך וויל דיר פארציילן, ווען דער בית ישראל איז אוועק, איז געקומען דער וויזשניצער רבי מנחם אבל זיין, די צוויי ברידער, האט ער זיך אנגערופן, איך האב גע'חלומ'ט פונעם ברידער פון. פונעם בית ישראל אז ער איז אויפן העכסטן פלאץ אין הימל ווי ער איז זייער צופרידן, האט זיך די פני מנחם האט נישט געוואלט האבן די באלאני, דאס איז פארן משה'ן פארצווייזן צו רעדן דעמאלטס געווען, האט די פני מנחם געזאגט איך מיין אז איר זאלט ווייניגער שלאפן וועט איר ווייניגער חלומ'ן, זיצט און לערנט און נישט חלומ'ט, די זעלבע דא אויכעט, חמורי חיים שיענץ האט מען דאך גענומען פאר א רב צו לערנען נישט זאלסט חלומ'ן און פאפן, עניוועי זאלסט וויסן. ס'דא יעצט נאך א גאנצע מעשה מיט דעם לוי יצחק הערצאג, ער האט געקויפט דארטן דעם לאנד ווי ס'איז דא א בוים אויף דיוויזשען עוועניו, און די עסקנים האבן זיך שוין אריינגעמישט, מ'האט געזאגט איינמאל תהילים דארטן, און למעשה ער פארקויפט עס ווייטער פאר די ארטיסטן, ער לאכט פון יעדן, ס'איז דא די אלע אנדערע וואס האבן איבעראל בתי זונות אויף מורטל עוועניו, מ'האט זיי נישט אפגעשטעלט, פארוואס? ווייל דארט זיצט הערשל קלאר, סאו בקיצור ס'איז געווארן א מצב. ווען די עסקנים זעהן מען לאכט צום פנים, לאידך גיסא זיי מאכן שוין נישט קיין געלט, זיי זענען טאטעל בענקראפטסי, האבן זיך מיישב געווען, זיי גייען יעצט אין בית מדרש אז מען גייט אים צאלן דעם דיפרענס פון וויפיל די ארטיסטן געבן און וויפיל די וועליו איז, יעצט דעיס טאר מען נישט טון וועגן אפאר זאכן, קודם כל ווען מהרם רוטנבערג איז געשטארבן אין תפיסה, ער האט געזאגט אז טאמער מען טוט אים ארויסלייזן עמט די גוים יעדע פאר יאר מאכן אזא מין גניבה פון א רב און ס'וועט קאסטן כלל ישראל אסאך געלט, ער איז געזעסן אפאר יאר אין תפיסה, און ער איז דארט געשטארבן. יעדער איד גייט יעצט פארקויפן פאר די ארטיסטן און מ'וועט קומען מ'עט אים מוזן אויסלייזן. כ'עפעס זאל מען דאך אויסלייזן. און וואס איז שלעכט אז האלב מוירטל עוועניו יאקאבאוויטש האט דארטן פארדינגען פאר ארטיסטן? צי חזקל טייטלבוים דער עליון מלאך הברית וואס ער וואוינט מיט די שוועגערן האט פינף אפארטמענטס פון די ארטיסטן און אין די ארטיסטישע אפארטמענטס וואוינען כ'ווייס צען פופצן יונגלעך מיט מיידלעך און יעדער צאלט צום רענט צוויי דריי הונדערט דאלער. פארוואס מעג ער יא און אן אנדערע טאר נישט? איינער פרעגט מיך יעצט, ער האט צוויי דירות אין וויליאמסבורג צו דינגען, איינס קאסט פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט נײַנציק דאלער א חודש און די אנדערע קאסט צוויי אהאלב טויזנט א חודש, זאג איך אים נעם פאר פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט, פרעגט ער פארוואס, זאג איך וועסט דאך במילא נישט צאלן צוויי אהאלב קענסטו דאך אויך נישט צאלן, וועסט דאך עניוועי וואוינען דארט און מ'עט דיך נישט קענען פטור ווערן, אז מ'וואוינט שוין עניוועי אזוי, וואוין שוין ברייט, דאס איז ליידער היינט דער חשבון ווען איינער דינגט א דירה. ער האט נישט קיין באמת'ן חשבון פון ווי ער וועט עס באצאלן, רבותי, ענק זענטס אבער אויסגעוואקסן אין ווילימסבורג, סאו דאס איז זייער נישט ריכטיג אז מען געבט אים דעם דיפרענס, ווייל קודם כל עט יעדער זיך נעמען צו טוהן יעצט, און די צווייטע זאך איז ווייל די שנאר קעמפעין גייט שוין אנהאלטן ביז משיח קומט, ס'איז דא איינער ס'האט א חשבון ביז צוויי הונדערט טויזענט און נאכדעם עט מען מער נישט באשטייערן דעם עולם א נעכטיגן טאג. מיט דעם וועט מען שוין מוזן לעבן כל ימינו. און דריטנס, איך האלט פאר זאגן דארטן א צוויי דריי קאפיטלעך תהלים פאר א האלבע שעה שטיין אין פראנט פון א פלאץ איז צופיל געלט צו באצאלן דעם מין פרייז. מ'זאל כאטש שטיין יעדן טאג און זאגן דארטן תהלים. און דאס איז ווילימסבורג. מאכט א מצב, מען האט געברענגט דעם דיין פון קאשוי, ער האט געזאגט דארט תהלים, און יעצט דארף מען אים באצאלן. כ'האב נישט געזען אז מ'זאל באצאלן פאר די אלע אידן וואס האבן אויפן מוירטל און אין פלאשינג און איבעראל, כ'האב נישט געזען מ'זאל זיי באצאלן געלט. מיט דעם ענדיגט זיך דער דריטער חלק פון דעם שיעור פון די וואך פרשת ויצא. טאמער האט איר נישט געהערט די ערשטע צוויי חלקים איז כדאי איר זאלט עס הארכן. א גוטן שבת.